א גוט יאר, איך וויל רעדן צו די חסידי חבד, איך וויל רעדן אין אידיש, די שפראך וואס דער רבי האט אונז געלערנט, דער רבי האט געזאגט זיינע מאמרים אין אידיש, און איך וויל אויכעט נאכדעם זאגן אויף ענגליש. אזוי ווי ר' העכט, ר' יעקב יהודה העכט, פלעגט איבערטייטשן דעם רעבינ'ס מאמרים אין די צייט ווען דער עולם האט געזונגען בין גברא לגברא ווען דער רבי האט זיך אביסל אפגערוהט. איך וויל זאגן פאר חסידי חבד. מיר קומען יעצט אין די צייט פון ראש חודש אב, ראש חודש אב דאס איז א ביטערער חודש פאר כלל ישראל, דער ערשטער בית המקדש און דער צווייטער זענען פארברענט געווארן דווקא אין תשעה באב, די גמרא לערנט ארויס פון וואנעט ווייס איך אז ס'איז פארברענט געווארן אין תשעה באב סיי דער ערשטער און סיי דער צווייטער, זאגט די גמרא ווייל ס'איז תולה הקללה במקולקל, איך טו אנהענגען די קללה אין א פארשאלטענע זאך, אזוי ווי דער ערשטער בית המקדש איז חרוב געווארן אין תשעה באב איז דער צווייטער אויכעט חרוב געווארן אין תשעה באב. אונז ווייס מיר פון פויליש חסידות פון בני יששכר אז די רמח איברים זענען כנגד די רמח מצוות עשה, די שסה גידין זענען קעגן די שסה לא תעשה, און די שסה גידין איז אויכעט קעגן די דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק טעג וואס איז דא אין די יאר פון שנת החמה. איז ממילא דער ענין פון לא תאכל בני ישראל גיד הנשה דאס איז קעגן תשעה באב און דעמאלטס איז געווען ויגע כף ירך יעקב ער האט אוועק גערוקט דעם בית המקדש דאס איז די ירך ושחט אותו על ירך המזבח צפונה דער מזבח ווערט אנגערופן ירך האט מען אים אוועק גערוקט צוויי מאל, און דאס עט אזוי זיין ביז משיח וועט קומען און ער עט מאכן אז ס'זאל צוריק קומען דער בית המקדש השלישי וואס אונז האף מיר ס'עט געבויעט ווערן אם ירצה השם בקרוב ממש יעצט אין די צייט וואס די אידן זענען געווען אין גלות איז געווען בערך פון די היסטאריע האב מיר געליינט אז ס'איז דא בערך צוועלף משיחי שקר געווען. יעצט, איינער פון דעם משיח איז געווען, דער ערשטער מסתם איז געווען בר כזיבא. דער מדרש אין איכה רבא אין פרק ב' סעיף ד' לערנט אונז אז רבי יוחנן זאגט הקול קול יעקב, דער קול פון אנדריאנוס קייזער האט געהארגעט אין ביתר שמונים אלף ריבוא בני אדם, ריבוא מיינט צען טויזענט, אכציג טויזענט מאל צען טויזענט. און אויכעט איז שמונים אלף תוקעי קרנות היו צרין על ביתר והיה שם בן כוזיבא והיו לו מאתים אלף מקוטעי אצבע, ער האט געהאט צוויי הונדערט טויזענט וואס האבן אפגעשניטן די פינגער, והיו לו מאתים אלף מכאן און מכאן, דאס הייסט ער האט געהאט פיר הונדערט טויזענט, יעצט דער מדרש ברענגט א גאנצע מעשה מיט רב אלעזר המודעי וואס ער האט עוסק געווען בשקו בתעניתו, צום סוף האט בן כוזיבא געהארגעט רב אלעזר המודעי ווייל ער האט אים ניט געוואלט זאגן וואס א גוי האט אים אריינגעזאגט אין אויער, רב אלעזר המודעי האט געזאגט איך ווייס ניט, איך האב געדאווענט, איך האב נישט פארשטאנען וואס ער זאגט, בקיצור. איז ער געגאנגען און ער האט אים געהארגעט, און דעמאלט איז ארויסגעקומען א קול וואס זכרי' הנביא האט געזאגט, קאפיטל י א, פסוק י ז, הוי רועה האליל, עוזבי הצאן, חרב על צאנו ועל עין ימינו, איז ארויסגעקומען א בת קול און געזאגט,

יעצט בן כזיבא זאלט איר וויסן, רמב ם אין הלכות מלכים ב ר, פרק י א הלכה ג זאגט דער רמב ם ואל יעלה על דעתך, זאלסט ניט מיינען, שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, אז דער מלך המשיח דארף מאכן אותות ומופתים, אדער ומחדש דברים בעולם, ער מוז מחדש זיין נייע זאכן אין די וועלט. או מחיה מתים, ער דארף אויפלעבן די טויטע, וכיוצא בדברים אלו, און נאך אזאלכע געזאכן שהטיפשים אומרים, וואס די טיפשים זאגן, זאגט דער רמב ם אין הדבר כן, די זאך איז ניט אזוי, פארוואס? זאגט דער רמב ם א באווייז, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, רבי עקיבא איז געווען א חכם גדול פון חכמי המשנה והוא און רבי עקיבא היה נושא כליו של כזיבא המלך ער האט געטראגן די כלים פון כזיבא המלך והוא און רבי עקיבא היה אומר עליו האט געזאגט אז בן כזיבא איז מ- שהוא המלך המשיח ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח. און יעדער האט געמיינט אז ער איז דער מלך המשיח, עד שנהרג בעוונות ביז ער איז געהארגעט געווארן פון די זינד וואס כ'האב פריער געזאגט די מדרש ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. זאגט דער רמב ם, לכאורה אויב משיח מוז מאכן איינע פון די גרויסע מופתים, פארוואס האט מען אים ניט געפרעגט מאך א מופת מ'זאל זען צו דו ביסט משיח צו נישט?

צו די אנדערע מדרשים וואס זיי זאגן אז מען האט געשיקט די חכמים זאלן בודק זיין צו ער איז מורח ודאין צו ער קען שמעקן און פסק'נען, וכיוון דלא עביד הכי מען האט געזען ער קען נישט קטלוהו האבן אים די חכמים אליין געהארגעט. יעצט דאס איז די שיטה א מחלוקת די רמב ם מיטן ראבד. יעצט קומט דער כסף משנה און ער זאגט ודברי הראבד אמת אז די רייד פונעם ראבד איז דער אמת. והכי איתא בפרק חלק דף צ ג עמוד ב. אבל זאגט ער באיכה רבתי פרק ב', דאס איז אין איכה רבתי מדרש רבה, שטייט אויפן פסוק בלע ה' ולא חמל, שטייט שנהרג על ידי אומות העולם, זיי האבן איינגענומען. די חומה דארטן, אזוי ווי רבי אלעזר המודעי איז געהארגעט געווארן, און ממילא איז שוין אויטאמאטיש האבן אים די גוים שוין געהארגעט. יעצט למעשה ווער ס'האט אים געהארגעט צו די גוים צו די אידן איז קיין נפקא מינה ניט. ער איז געווען א משיח וואס אפילו דער הייליגער תנא רבי עקיבא האט זיך טועה געווען און געזאגט אז ער איז משיח, אבער ער איז קיין משיח ניט געווען. יעצט, אזוי האבן אידן געליטן אסאך צייטן פון די פאלשע משיח'ן. ס'דא אין איגרת תימן, אין צייט פון דעם רמב ם איז געווען א משוגענער וואס ער האט געזאגט אז ער איז גאר דער משיח, און דער רמב ם שרייבט א גאנצע אריכות אז מ'זאל מאכן זיכער, אז ס'זאל נישט צוקומען צו די רעגירונג ווייל ס'וועט זיין א סכנה פאר כלל ישראל און ס'וועט זיין גרויסע צרות ווייל יעדעס מאל ווען ס'געשעט אזא ענין וואס איינער זאגט ער איז משיח ווערט גרויסע הריגות ווייל דער קעניג מיינט דאך אז מ'וויל אים צונעמען זיין כתר מלוכה און דער רמב ם זאגט איר זאלט וויסן כי בתחילת מלכות ישמעאל עס איז געווען דער אנפאנג פון דעם מלכות ישמעאל, עמד איש בעבר הנהר ואמר שאהים שהוא משיח, ויצא בכלל עשרת אלפים מישראל, עס איז ארויסגעגאנגען צענדליגער טויזנטער אידן, והיה האות שלו, זיין אות וואס ער האט געגעבן א סימן אז ער איז משיח, שלן מצורע, ער האט זיך געלייגט שלאפן קרעציג, והשכים בריא.

זאגט דער רמב ם, ס'איז אויך געווען אין במדינת פעז, דאס איז אין מאראקאו. זאגט דער רמב ם, היום שמונה וארבעים שנה, היינט אַכט און פֿערציק יאר צוריק, ואמר שהוא מבשר ושלוחו של משיח, ואמר שבאותה שנה יתגלה, ער זאגט אז די יאר קומט משיח, ולא יצא דברו לאור, והתחדשו לישראל בגללו צרות. והודיעני הדבר הזה מי שהיה מצוי בכולם, און יעדער ווער ס'איז דארט געווען ווייס פון די זאך. זאגט דער רמב ם ווייטער, וקודם זה כמו עשר שנים עמד בארצות ספרד במדינת קורטובא איש אחד ואמר שהוא משיח, וכמעט קט היתה כלי' על שונאיהם של ישראל בגללו, כמעט וואס מען האט ניט אויסגעהרגעט אלע אידן אין די גאנצע שטאט און די גאנצע מדינת ספרד. זאגט דער רמב ם ווייטער, וקודם לזה כמו שלושים שנה עמד אחד בצרפת, איז אויפגעשטאנען איינער אין פראנקרייך, אין פרענס, ואמר שהוא משיח, ועשה אותות לפי סברתם, ער האט געמאכט אותות, והרגוהו הצרפתים, והרגו עמו, כלל מקהלות הקודש זיי האבן אויסגעהארגעט די אלע דאס זאגט דער אגרת תימן לרמב ם פרק ד' נאכערט איז דא נאך א מעשה דארטן ווען ס'איז געווען דער אנפאנג פון מלכות ישמעאל איז אויך געקומען איינער ער האט געזאגט אז ער איז משיח און מען האט אויסגעהארגעט הונדערטער און הונדערטער מענטשן. און נאכדעם איז דא איינער וואס ער הייסט מר משה מפעז. ער איז געווען פון פעז, דאס איז מאראקא, און ער האט געלערנט תורה ביי ר"י מיגאש, איינער פון די ראשונים, און ער איז געווען א גרויסער צדיק. זיך צוזאמגעקומען צו אים מענטשן, צו דעם ר' משה, ביז ס'איז געקומען אז דער עולם האט זיך איינגערעדט אז ער איז משיח. בקיצור, די אידן האבן אים געגלייבט און זיי האבן פארקויפט אלע פארמעגן און זענען זיי האבן אלעס פארקויפט וואס זיי האבן געהאט און מ'האט געזאגט אז מ'גייט נעמען אויב ארץ ישראל גייט מען אינאיינעם אייננעמען ארץ ישראל. די גויים, די אראבער, זענען געוואויר געווארן פון דעם, האבן זיי אים געהארגעט מיט אלע מענטשן וואס האבן געוואוינט דעמאלטס אין די שטעט, און אזוי איז געווען אסאך פראבלעמען מיט די אלע משיחי השקר. ס'איז געווען א גרעסער צדיק, ער האט געהייסן דער אבן אריה. ער איז געווען א צדיק קדוש עליון, אזוי ברענגט די רמב ם, און ס'איז געקומען די מענטשן האבן זיך איינגערעדט אז דאס איז משיח,
למעשה האט מען אים געלייגט אין חרם ווייל מ'האט געוואוסט אז דאס וועט ארויסברענגען א געוואלדיגע צארן פאר די גויים, מ'האט אים געברענגט אין שול אין קארדאווא, דאס איז די שטאט ווי די רמב ם איז געבוירן. מ'האט אים איבערגעלייגט און מ'האט אים געשלאגן און מ'האט אים מעניש געווען און געלייגט אין חרם, פארוואס ער האט נישט געזאגט פארן עולם ס'איז ניט אמת איך בין ניט משיח איך בין סתם א וואוילער איד. און דאס וואס זיי האבן גענוצט זיין נאמען איז און זיי האבן עס פארשריבן אין אלע צייטונגען דארטן האט עס געמאכט א געוואלדיגן קושי השעבוד פאר אידן. יעצט פערציג יאר פאר די. מעשה פון דעם אבן אריה איז געווען איינער וואס האט געהייסן האיש מילאן אין פראנקרייך אין צרפת איז אויפגעשטאנען א מענטש און דורך אים זענען אויסגעהארגעט געווארן צענדליגער טויזענטער משפחות יהודים ווייל זיי האבן געהאלטן אז ער איז משיח און נאכדעם ווען די גוים האבן געוואלט נקמה נעמען האבן זיי אויסגעהארגעט צענדליגער טויזענטער אידן. דער האיש מילאן האט זיך געמאכט אז ער קען פליען אין די לופט, ער האט גענומען הויעכע העלצער און ער האט ארומגעשפרינגען פון איין האלץ צום אנדערן אזוי ווי ער פליעט אין די לופט, און ער האט עס אזוי שנעל געמאכט אז מען האט ניט געזען אז ער האט צוטאן מיט די העלצער, אזוי ווי א מעדזשיק שאו. און ער האט געזאגט אויף זיך דעם פסוק פון דניאל ז' קפיטל י ג, עם ענני שמיה כבר אנש אתה, דו קענסט שפרינגען ביז צו די וואלקענעס. למעשה האבן די גוים אויסגעהארגעט דעמאלטס טויזנטער מענטשן און אויכעט דעם מענטש. על כל פנים, דאס איז א חלק פון די משיח השקר וואס דער רמב"ם ברענגט אין איגרת תימן אדער איגרת השמד. מיר האבן אויך געהאט נישט לאנג צוריק כת ש"ץ, באוואוסטע כת ש"ץ, און נאכדעם איז געווען די כת פראנקען. יעצט ש"ץ איז געווען אין די יארן פון ת"ח ת"ט. און ער איז געבוירן אין טורקי, ער האט אנגעהויבן צו לערנען קבלה און ער האט אנגעהויבן זיך צו דעקלערירן אז ער איז משיח, נאכדעם איז ער געפארן אויף ארץ ישראל און אויף מצרים און ווי ער איז אנגעקומען האבן אים אלע רבנים געלייגט אין חרם וואס האבן געוואוסט אז דאס איז די גרעסטע סכנה פאר כלל ישראל. למעשה האט ער אריינגעכאפט גרויסע תלמידי חכמים וואס האבן געגלייבט אז ער איז משיח. ס'איז אבער געווען דער כת ש"ץ האט אנגעהויבן צו טון זאכן קעגן די תורה. אסאך זאכן געווען סתם משוגענע זאכן און אסאך זאכן געווען ממש קעגן די תורה. למשל. ער פלעגט זאגן א ברכה, האט ער ארויסגעזאגט דעם שם המפורש, נישט אזוי ווי אונז זאגן מיר היינט, נאר אין בית המקדש האט דער כהן ארויסגעזאגט דעם שם המפורש. ער האט אויך געגעסן חלב, און ער האט געזאגט ער האט ניט חתונה ווייל ער האט חתונה געהאט מיט די ספר תורה. אלע זיינע זאכן. האט אנגעהויבן אפצוקלינגען אין די וועלט, און ס'איז געווען גרויסע צדיקים, דער מהר"י ששפורט, רבי יעקב ששפורט, וואס ער האט געזאגט ס'וועט ברענגען א געוואלדיגע צרה פאר כלל ישראל, מ'האט אים געלייגט אין חרם דעם מהר"י ששפורט, ער האט געמוזט אנטלויפן פון איטאליע, איז ער געלאפן אויף אמסטערדאם. און דארטן איז ער אוועק. למעשה דער מוסלמענישער רעגירונג איז געוואויר געווארן אז ש"ץ זאגט אז ער איז משיח, האבן זיי אים אריינגעלייגט אין די תפיסה, און אפילו אין די תפיסה האט ער אזוי געפירט ווי א משיח, ווי א מלך האט ער אזוי געפירט, דער סוף איז געווען. אז מען האט אים געגעבן א צוויי ברירות אדער מען הרג'עט אים אדער ער שמד'ט זיך און ער ווערט א מוסלים האט ער זיך מיישב געווען ער איז געווארן א מוסלים אבי מען זאל אים נישט הרג'נען. יארן יארן נאך זיין פטירה איז נאך געווען טויזענטער מענטשן איבער די וועלט האבן געגלייבט אז ער איז משיח אבער רוב אידן האבן חוזר בתשובה געווען
און זיי האבן געגלייבט די רבנים אז ער איז א משיח שקר. יעצט איז ידוע דער סיפור אז דער בעל שם הקדוש האט זייער שטארק געוויינט אויף דעם וואס מ'האט שבתי צבי געלייגט אין חרם, ער האט געזאגט אז כל זמן ס'איז דא אן אבר וואס איז מחובר, ס'האט א שטיקעלע חיבור. אפילו ס'איז אן אבר המדולדל האט ער נאך א האפענונג ער קען צוריקוואקסן, אבער אזוי ווי מ'האט אים ארויסגעווארפן פון כלל ישראל, מ'האט מען אים אפגעשניטן פון זיין שרש, האט דער בעל שם טוב שטארק געוויינט. און דא רעדט זיך פון א מענטש וואס ער איז געווען אין א זייער א שלעכטן מצב וואס קיינער אין כלל ישראל איז נאך ניט געווען אין אזא שלעכטן מצב ווי שבתי צבי אנצופירן מענטשן און אויכעט צו זאגן ער איז משיח שקר און נאכדעם זיך שמדן און ווערן א מוסלעם יעצט ס'איז דא למעשה וואס אונז דארף מען פארשטיין, וואס איז דא באמת געווען? יעצט, אונז ווייס מיר אז יעדע שטיק צייט איז דא התעוררות פון די גאולה. דער דברי יואל, דער הייליגער סאטמאר רב פלעגט אלץ זאגן, יעצט איז זעכציג יאר פון דעם און פופציג יאר פון דעם. אויף יעדן יאר האט ער געהאט אן ענין. אז ס'איז התעוררות פון די גאולה. ס'איז געווען א גרויסער צדיק. רבי אייזיק פון קאמארנע שרייבט אין זיין פירוש אויף משניות אז ביז תשל"ו עט שוין זיין נאך תחיית המתים און נאך ביאת המשיח. און באם אז ס'עט ניט זיין, קענט איר מיך ארויסשלעפן פון מיין קבר און שלעפ מיר אין אלע גאסן, איר קענט פארברענען אלע מיינע ספרים. דאס איז געווען תשל"ו. דער הייליגער שיניעווער רב האט געהאט אזא ענין אז ס'שטייט בווין תתקטר, די קרוין פון דעם אייבערשטן וועט זיין אין די יאר פון ווין, האט ער דאס אויסגעטייטשט אז דאס איז תרס"ו. ווייל תוף ריש איז זעקס, פיר און צוויי איז זעקס אין מספר קטן, סמך איז זעקס אין מספר קטן און וואו איז זעקס. און שיניעווער רב האט געזאגט הלוואי זאל מען צוקומען צו דעם יאר, און ער איז אוועק א יאר פריער. דאס איז דער ענין פון א התעוררות הגאולה, ס'איז אלץ דא אזא ענין פון א התעוררות. און דעמאלטס קומט דער סמך מם און ער לייגט אריין אלע כוחות אז ס'זאל בטל ווערן. ס'איז געווען אן ענין שנת תר כ, ויתנו לך כתר מלוכה, דעמאלטס קומט משיח. דאס איז געווען א יאר וואס אידן האבן פארקויפט די פארמעגן און געוואלט פארן אויף ארץ ישראל. איז אריינגעקומען איינע פון די גרויסע צדיקים, מען זאגט עס אויף אסאך, און זיי האבן געשוואוירן אז די יאר גייט משיח ניט קומען, ווייל זיי האבן געוואלט אידן זאלן ניט מדחיק זיין את הגאולה, און אזוי ווי רש י ברענגט אפילו בתפילה טאר מען ניט מדחיק זיין את הקץ. למעשה. איז דא אבער אזא בחינה. אונז ווייס מיר אז די רבי פון ליבאוויטש האט פארפירט מורא'דיג בפרט אין תשנ א וועגן דעם ענין פון ביאת המשיח. יעצט צו די רבי איז יע געווען משיח צו ניט אויף דעם קריגט מען זיך ארום אין חבד איינער זאגט א יע דער צווייטער זאגט א ניט. אסאך זאגן עס קען דאך ניט זיין ער זאל זיין געווען משיח און ער איז געשטארבן. איז וויל איך ענק זאגן ס'איז דא א מחלוקת אין די גמרא צו משיח גייט זיין פון די לעבעדיגע צו ניט. די גמרא אין סנהדרין דף צדיק ח עמוד ב זאגט, אמר רב, אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש. אויב משיח איז פון די לעבעדיגע איז ער רבינו הקדוש. אי מין מעשי עבר איז פון די טעיטע כגון דניאל איש חמידות איז זאגט רשי אי מין חיה היא כגון רביני הקדוש אי משיח מעשים שחיים עכשיו אי פשוט משיח לעבט אויף די וועלט והדהיינו רביני הקדוש זאגט רשי די סובל חלאים וחסד גמור היו כדאמרינן בבא ומציאה דף פ ה עמוד א.

איז עס אזוי ווי דניאל איש חמודות. סאו לויט די גמרא דא און ווי רש י איז דאס מפרש בארוכה איז מעגליך צו זאגן א מציאות אז משיח העט זיין איינער וואס האט געלעבט אויף די וועלט און ער איז געשטארבן און ער וועט ארויפקומען נאכאמאל. און ער וועט אויסלייזן כלל ישראל. איז צו פארשטיין דאס אביסל טיפער דארף מען פארשטיין וואס שטייט אין איכה רבה פרק א' סימן נון א' די מדרש זאגט רבי יהודה בן סימון אמר בשם רבי שמואל בר יצחק הדין מלכא משיחא אם מחייא הוא דוד שמיה, אויב ער לעבט, איז הייסט ער דוד, אם ממיתיא הוא דוד שמיה אז אפילו ער איז געשטארבן הייסט ער אויך דוד. איז זאגט דארטן דער ענף יוסף, אם מחייא פירוש אם כדעת האומרים שהוא עולם המשיח קודם תחיית המתים, אז משיח העט קומען פאר תחיית המתים, העט ער זיין איינער וואס ער לעבט, והוא דעת האומרים, אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד. ואי ממתיא, אייב ער איז שוין געווען אויף די וועלט ער איז געשטארבן, היינו למאן דאמר שימות משיח הם אחר תחיית המתים, אז די צייט פון משיח וועט זיין נאך תחיית המתים, יעצט אין ספר בניהו בן יהוידע ברענגט ער א מורא'דיגע זאך אז דאס האט צוטוהן מיט משיח בן יוסף און משיח בן דוד, אז משיח בן יוסף איז טאקע דא אין יעדן דור, אבער משיח בן דוד איז שוין געווען אויף די וועלט און ער האט שוין געקעניגט אויף די וועלט. יעצט למעשה אריינצוגיין לתוך תוכן פונעם ענין, וואס וויל איך דא ארויסברענגען? צו די רבי איז געווען משיח צו נישט איז למעשה יעצט אירעלעווענט, למעשה איז די רבי יעצט ניט דא, און דער רבי האט פארפירט אפאר יאר רצופים, דער רבי האט געזאגט כל ימי חייך להביא לימות המשיח, א גאנץ לעבן מוז מען ארבעטן צו ברענגען משיח, און דער רבי האט געזאגט משיח געפונט זיך שוין דא ביי אונז, ביי אונז אין סעווען סעווענטי, דער רבי האט געגעבן רמזים איבער רמזים. יעצט וואס איז דאס דער ענין פון די יארן וואס דער רבי האט אנגעהויבן צו ארבעטן אזוי מיט כח צו ברענגען משיח'ן? וואס איז דאס אז בן כוזיבא האט געזאגט אז ער איז משיח? וואס איז דאס אז רבי עקיבא האט זיך טועה געווען און ער האט געזאגט אז ער איז משיח? די גמרא לערנט אונז און די מדרש אין איכה רבה

האט ער געזאגט היינו מלכא משיחא. אזוי זאגט די מדרש רבה אין איכה פרק ב' סימן ד'. די גמרא ברענגט אויכעט אז רבי עקיבא האט געשלעפט די כלים, די קליידער, פון בן כוזיבא, דער גרויסער תלמיד חכם רבי עקיבא האט געשלעפט זיינע קליידער. האט ער געהאלטן דאס איז משיח. יעצט וואס איז דא פארגעגאנגען? וואס איז דאס געווען רבי עקיבא האט זיך טועה געווען? און וואס איז דאס געווען דער גאנצער ענין פון אזויפיל משיחי שקר וואס זענען אויפגעשטאנען פאר אידן? דער סאטמאר רב זכר צדיק לברכה שרייבט אין ויואל משה אז נאך אזא געוואלטיגע וועלט מלחמה וואס איז געווען, אזויפיל פון כלל ישראל איז אומגעקומען, מסתמא רובם דמינכר, איז געווען א צייט פון התעוררות הגאולה, און מ'האמער אלע געוואוסט אז משיח גייט קומען. איז געקומען דער בעל דבר און ער האט עס אויפגעטוישט מיט על הגאולה ועל התמורה, ער האט אויפגעטוישט די גאולה, ער האט געמאכט א מדינת הציונות, וואס אפילו די רבני חב"ד ר' יוסף יצחק און דער פריעריגער דער מהרש"ב זענען געווען קעגן דעם גאנצן מאוומענט פון ציונות. דאס איז געווען א חורבן פאר כלל ישראל. דאס האט מען אויפגעטוישט און די אידן האבן אויפגעהערט צו זאגן אט מנחיג האבן אויפגעהערט צו זאגן ולירושלים עירך את צמח דוד זיי האבן געזאגט דאס איז אתחלתא דגאולה און די גאולה רחמנא לצלן. און דאס האט דער בעל דבר געטון, ער האט עס אויפגעטוישט. און דאס געשעט זייער אסאך מאל, דאס איז דער ענין פון על הגאולה ועל התמורה. למעשה, עס זעט זיך אויס אז אין די צייטן. ס'איז געווען נאך גזירות שנת ת"ח ת"ט, איז געווען כלל ישראל זייער צעבראכן ביי זיך, מ'האט ניט געוואוסט ווי גייט מען דא, די אלע גרעסטע צדיקים זענען געהארגעט געווארן דעמאלטס ר' שמשון אסטראפאליע און אזוי ווייטער, איז געקומען א רוח טהרה ממרום ס'זאל קומען משיח, איז געגאנגען דער בעל דבר און האט עס אויפגעטוישט מיט א משיח שקר. שבתי צבי, און די זעלביגע זאך איז געווען אין די צייט פארן בעל שם טוב איז געקומען א כת פראנק, פראנקיסטן, זעט אויס אז דער בעל שם הקדוש האט געארבעט זייער שטארק אויף צו ברענגען משיח און דער בעל דבר האט מורא געהאט אז ס'וועט געשען מכח אל הפועל האט ער געמאכט א גאנצע זאך און מ'האט אויך געהארגעט דעם ענין פון משיח. וואס איז דאס אונז נוגע למעשה? און דער רבי אין ליבאוויטש האט געארבעט כוחי כוחות, אויכעט פון ווען ער איז געווארן א רבי א נשיא, אלע יארן האט ער געארבעט צו ברענגען משיח'ן, ווייל ער האט אויכעט געפילט די הרגשה אז ווען ניט די ציונות, וואלט ווען געווען שוין זמן המשיח לאנג, און אזוי ווי מען האט עס ארויסגעשטופט האט מען געמוזט אנהייבן נאכאמאל צו ארבעטן דערויף, בפרט תש"נ נ"א אין די יארן פאר די רבי איז געווארן ניט געזונט האט ער געארבעט מורא'דיג, ער האט גערעדט פון משיח'ן, ער איז אט אט דא, דא, דא איז ער אין סעווען סעווענטי, ער איז שוין דא. איז וואס איז באמת געשען? האט אונז די רבי חלילה געזאגט א דבר שקר? חס וחלילה! רבותי, דער משיח איז דא און ער איז דא געווען! צו דאס איז געווען די רבי צו נישט איז יעצט אירעלעווענט, וואס מיר דארפן וויסן איז וואס האט אונז די רבי געלערנט? די רבי איז נישט דא אבער זיין תורה איז דא, ער האט אונז געלערנט מ'זאל ארבעטן צו ברענגען משיח'ן. יעצט די גמרא לערנט אונז אל תיגעו במשיחי זה תינוקות של בית רבן, מען זאל ניט אנרירן תינוקות של בית רבן, ס'איז זייער טרויריג צו זאגן אז איך גיי ניט אפילו אריין אין אלע פרשות ווייל ס'וועט זיין אן אומגליק, ס'איז זייער טרויריג צו זאגן אז אין די בית חבד, באהאלט מען נאך איין טשיילד מאלעסטינג געשען געשעט עס איבעראל ס'געשעט ביי די חסידים ביי די מתנגדים ביי די ליטווישע ביי די בני תורה ביי די צדיקים ביי די רבנים על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני שארית עמך בית ישראל ס'געשעט אין אלע מקווה ישראל הויה ס'געשעט אין אלע מקוואות.

האט געזאגט א סטעיטמענט אז דעם טעם פארוואס ער האט קיינמאל ניט געזאגט פאר די פאליס ווען ס'איז געשען אין אוסטראליע משכב זכר ער געווען דער ראש ישיבה יארן האט ער געזאגט ווייל דאס קינד האט אויך הנאה געהאט רחמנא ליצלן אזאנס צו זאגן ביז צוויי שעה דערויף האט ער צוריקגעצויגן ער האט עס ניט געטארט זאגן. די גמרא זאגט אז ווען איינער עסט חלבים, חלב, אדער עריות, איז ניט שייך מתעסק שהרי נהנה, האט ער געוואלט נוצן דאס אז דאס קינד האט הנאה, דאס קינד איז נעבעך אינעסענטלי קעפטשערד ביי א חזיר יכרסמנה חזיר מיער און ער טוט מיט דעם כל דבר אסור, ער האט הנאה האט ער. וואס פאר א מין חוצפה אפילו דאס צו זאגן? איך וויל ניט זאגן זיין נאמען ער איז א גרויסער תלמיד חכם און איך וויל ניט יעצט מאכן א מלחמה מיט חבד איך וויל אז חבד זאל מיטקומען מיט אונז איך בין געווען אין קראון הייטס איך האב געבעטן דעם עלטסטן פון דעם בית דין ער זאל געבן א חתימה דער יונגערע האט גראד געגעבן ווייל ער ווייס וואס טוט זיך דער עלטערער האט געזאגט ר' נחום וואס טוט טוען די מענטשן, זאָג איך, זײ מאַכן משכּב זכר. פֿרעגט ער, װאָס איז דאָס משכּב זכר? זאָג איך אים, איר זענט אַ רבֿ, אַ פּסק, איר פּסקנט מראות. איר זעט אױס צו זײַן אין די שבֿעים אָדער אין די שמונים. איר װײסט ניט אַ פּסוק אין חומש? ואת זכר לא תשכב משכבי אשה? זאָגט ער, כ'על אײַך זאָגן דעם אמת, איך װײס ניט. אבער כ'האב מסביר געווען וואס דאס איז דער ענין פון משכב זכר, האט ער אנגעהויבן צו שפייען, ער האט געזאגט איך געב שוין א חתימה, ס'איז דא אזויפיל פעלער אין די בית חבד, און ס'איז ניט קיין וואונדער אויך ניט, ווייל חבד נעמט יעדן איינעם אריין. ס'איז געקומען א צייט ווען א חבד'ניק האט מיך אפגעקאלט פון דאון סאוט און געפרעגט אינפארמעשן אויף

די שטאט זאלט איר אים ניט אריינלאזן, ער העט מכשיל זיין יעדן. מען נעמט אריין יעדן איינעם. איך פארשטיי, דער רבי האט אזוי געלערנט, אבער דאס איז געווען דעמאלטס, ניט היינט. דעמאלטס אין אסטראליע, ווען איך בין געווען מיט צוויי אבער דריי יאר צרוק, האב איך געזאגט פאר די חברה, איר נעמט אריין בחורים פאר קאונסלערס, מען שיקט זיי אוף ווארלד ווייד, נעמט זייערע פאספארטס, נעמט זייערע דרייווערס לייסענס, און מען איז געוואויר געווארן אז צען פון פערציג וואס האבן געבן אפליקעישאנס זענען רעדזשיסטערד סעקס אפענדערס. פליז לעבאוויטש, וועיק אפ ענד סמעל די קאפי. יעצט, כדי מיר זאלן קענען טוהן תשובת המשקל, ווען א לעבאוויטשער שליח זאגט עפעס א זאך איז זאגט ער עס ניט נאר אין זיין נאמען עס איז כאילו גאנץ חבד זאגט עס זיי דארפן זיין זייער קערפול ווען זיי אישוען א סטעיטמענט דעם רב דעם גרויסן ראש ישיבה זיין סטעיטמענט האט געשאקט די וועלט עס האט מחלל שם שמים געווען מסוף העולם כולו ועד סופו. מען דארף מאכן זיכער ווען א שליח אדער אפילו א רב זאגט א סטעיטמענט אין דעם נאמען ער איז א חבד'סקער איז די וועלט ווייסט ער רעדט אין נאמען פון חבד, זאל זיין א קאמיטע פון רבנים וואס זאלן זען צו ער קען עס זאגן צו ניט. און צווייטנס דאס איז אן ענין וואס ער וויל דאך זיך ריינוואשן פארוואס ער האט נישט איבערגעגעבן פאר די פאליס אלע יארן. האט ער דאך א נגיעת עצמו. און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, אז אזוי ווי ס'איז אראפ אין אלע צייטונגען אז חבד ארבעט מיט סאטמאר און מיט או יו און מיט די אגודה זענען פרא טשיילד מאלעסטינג ווייל זיי קומען ניט ארויס אקעגן, זיי פרובירן עס צו באהאלטן, ס'עט לאנג ניט געדוירן. מ'עט נאך מאכן לאסוטס אויכעט, סא ס'איז ניט כדאי צו באהאלטן. וואס אז יענער האט געזינדיגט, זאל ער באצאלן, ווארפטס אים ארויס, שיקטס אים אין תפיסה. למעשה איז זייער וויכטיג אז מ'זאל מאכן א פאבליק פראקלעמעישן אז מיר שטעלן זיך צו קעגן די חזירים, און מיר שטעלן זיך צו אינאיינעם מיט די אקטיוויסטס און מיט די בני תורה וואס זיי ארבעטן אז מען זאל חס ושלום מער ניט אנרירן קיין קינדער, ס'איז זייער זייער וויכטיג. און מיט דעם וועט איר ווייטער ממשיך זיין דעם דרך פון דעם רעבן. וואס דער רבי האט אונז געלערנט אז כל ימי חייך להביא לימות המשיח. ס'איז א גאנצע מחלוקת אין חבד צו דער רבי איז געווען משיח צו ניט. איז למעשה למאי נפקא מינה צו אונז יעצט איז ער יע געווען צו ניט. אונז ווייס מיר וואס ער האט אונז געלערנט און די תורה וואס ער האט אונז אריינגעפלאנצט און דעם דרך אין וואס ער איז געגאנגען. דאס אלעס וואס אונז אינטערעסירט, און דאס איז וואס אונז מוז מיר וויסן, צו דו וועסט זאגן ער יע משיח צו נישט, אין ריאליטי וואס האט עס מיט דיר צו טון, וואס מאנט דער באשעפער פון דיר, ער מאנט פון דיר זאלסט גיין אויפן וועג וואס דער רבי האט אונז געלערנט, און דעמאלטס. עט משיח קומען און ס'עט נתגלה ווערן לעיני כל צו ער יע געווען משיח צו ניט. אבער משיח עט דעמאלטס דא זיין. אין וועמענס זכות? אין דעם רעבינס זכות וואס ער האט אונז געלערנט די גאנצע צייט כל ימי חייך להביא לימות המשיח. און דאס איז אונזער תפקיד. ניט זיך צו שלאָגן צו ער יע געווען משיח צו ניט, למאי נפקא מינה יעצט? כ'וואָלט געוואָלט מאַכן אַ תשובת המשקל פאַרן גרעסטן חילול השם וואָס חבד האָט געמאַכט און זיי האָבן זיך געשטעלט אויף די זייט פון די חזירים און ניט אויף די זייט פון די ערליכע מענטשן וואָלט איך געוואָלט מאַכן אַז מ'זאָל מאַכן שבת חזון. אין חבד איז דא אלע מיני מנהגים, ס'איז דא ספרדים, אשכנזים, ס'איז דא חבדסקער, יעדער זונגט אנדערש דעם לכה דודי, איינער זונגט לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה, און אנדערע זונגען אין אנדערע ניגונים, און כ'האב געהערט אז דא אין ירושלים, זינגט מען דעם זעלבן ניגון ווי מען זאגט אויף איכה. אויף איכה זאגט מען איכה ישבה בדד העיר רבתי בגויים. אזוי זאגט מען לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקב, ווייל אין ירושלים עיר הקודש דארטן זעט מען דעם חורבן, די שכינה הקדושה זיצט אויפן כותל מערבי און ס'וויינט תשעה באב, אזוי שטייט אין מדרש, מ'טאר ניט זינגען מיט כלי שיר אין ירושלים וועגן דעם, ס'דא חרמות אויף דעם, על כל פנים יהיה איך שיהיה. פאר לכה דודי זאלן אלע בית חבד'ס איבער די גאנצע וועלט מאכן א הפסקה פון צען מינוט און דער רב אדער דער גדול אין דעם שול זאל זיך אויפשטעלן און זאגן רבותי דער בית המקדש איז חרוב געווארן פאר זנות און דער בית המקדש איז חרוב געווארן ווייל מען האט פוגע געווען קינדער און ער וועט ניט געבויעט ווערן. חס וחלילה ביז ווי לאנג מ'וועט ניט אויפהערן צו טשעפענען קינדער, אזוי זאגט די גמרא אל תיגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן. און אויב מען ווייסט פון א פאל וואס מען האט פוגע געווען א קינד, זאל מען רופן די פאליס און אים איינזעצן אין תפיסה, און מיט דעם וועט מען מקיים זיין א מצוה פון ובערת הרע מקרבך. און דעמאלט וועט דער אייבישטער שיקן אונז משיח. דער רבי האט אונז געזאגט אז משיח איז אין סעווען סעווענטי, וואס איז געשען מיט אים? איר ווייסט וואס? איינער האט אים ארויפגענומען אין בית כיסא און ער האט אים געמאכט משכב זכר. דער רבי האט געזאגט ער איז ביי אונז אין קאלון אין אלבאני. האט מען גענומען צוויי קינדער, זיי האבן געקענט זיין משיח, און דער שליח חבד האט נישט געקענט האלטן די ערווה ביי זיך, און ער האט זיי מכשיל געווען מיט משכב זכר, און אזוי איז געווען אין אוסטראליע, און אזוי איז געווען איבעראל, איך וויל נישט דורך גיין די גאנצע ליסט, ווייל דורך צו גיין דארף דויערן צוויי שעה. און אויב ס'עט מעט האבן א זכות און מעט קענען האלטן א קלין קאמיוניטי אז מען זאל ניט מאנס זיין און מפתה זיין קינדער סיי יונגלעך און סיי מיידלעך עט דאס מקרב זיין די גאולה און משיח וועט קומען. און דעמאלטס וועט מקוים ווערן די געוואלטיגע הארעוואניע וואס דער רבי האט אונז געלערנט אז מען זאל כל ימי חייך להביא לימי המשיח, און מיר וועלן זיין די וואס משיח העט ווייזן איר האט מיר געהאלפן קומען. און מיט דעם העט מען טוהן דעם רצון פונעם צדיק וואס ער האט געארבעט אויף דעם אזוי שווער. און טאמער ניט, און ניט קיין גרויסע נפקא מינה צו דער רבי איז יע געווען משיח צו ניט, צו ער איז געווען משיח בן יוסף, צו ער איז געווען משיח בן דוד, וואס איז א נפקא מינה? למעשה יעצט איז משיח ניט דא, און וואס דער רבי האט אונז געלערנט מען זאל ארבעטן צו ברענגען משיח'ן, טו מיר אונז מהפך להפך. שטייט אין די ספרים אז נאך מיטאג תשעה באב זאל מען שוין אויספוצן די שטוב מיט אלעם צו ווייזן א סימן אז מען גלייבט אין ביאת המשיח. איז ברענגען זיי א מדרש, די מדרש זאגט יעדע צוואנציג יאר קומט משיח און אויב די וועלט איז נישט ראוי שטארבט ער. רבותי, מיר האבן געלעבט אין די יארן וואס ס'איז געווען א געוואלטיגע התעוררות אויף די גאולה. מיר האבן געלעבט מיטן רבי'ן וואס האט געארבעט אויף דעם, מיר האבן געלעבט מיטן רבי'ן וואס האט אויפגעשטעלט טויזענטער בית חבד'ס איבער די וועלט, מיר האבן געלעבט מיטן רבי'ן וואס האט אויפגעשטעלט טויזענטער מקוואות איבער די וועלט. און מיר זענען די וואס מיר לאזן צו אז אין א בית חבד וואס די רבי האט אויפגעשטעלט וואס דאס איז געמאכט מקרב צו זיין משיח אז מען זאל מכשיל זיין קינדער ווען ווער ווייסט אז דאס איז ניט משיח וועם דו ביסט מכשיל איז מיר בעטן אלע בית חבד'ס ווארלד ווייד זאלן זיך אפשטעלן פאר לכה דודי און אויסקלאפן מיר פראקלאמירן אז חבד העט זיין א ריין חסידות און ווער ס'פארכאפט אין זנות, בפרט נאך מיט קינדער, זאל ניט דא בלייבן. אפילו דער רבי האט געזאגט יעדער יהודי אין וואסערא שפל המצב ער איז האט ער א פלאץ אין א שול. אבער דאס איז ניט ווען ער טוט מכשיל זיין פוגע זיין קינדער מיט זנות חס וחלילה אדער מיט אנדערע זאכן, א קינד דארף קענען אויפוואקסן, דארפסט אלץ געדענקען דעם קינד וואס דו האסט מכשיל געווען קען זיין משיח. יעצט איז דא נאך אן ענין וואס מיר דארפן רעדן, צווישן די אלע תלמידי בעל שם די לעצטיגע, איז כמעט ניט דא אין איינע פון זייערע ספרים אז מען זאל זען אז די גויים זאלן אויך האלטן די ז' מצוות בני נח. ווער האט דאס אריינגעברענגט צו כלל ישראל? די רבי. די רבי האט כמה וכמה פעמים גערעדט אז מען איז מחיוב צו זאגן די גויים וועגן די ז' מצוות בני נח. יעצט באמת די רמב ם. אין הלכות מלכים ומלחמותיהם פרק י א הלכה ד' זאגט די רמב ם אזוי, וכל הדברים האלו של יושע הנוצרי וזה של ישמעאל וואס איז מחמד איז די רמב ם אין מורה נבוכים רופט ער אן דעם ישמעאלי דאס איז מחמד זאגט ער א מטורף. אבער דא אין רמב ם אין הלכה ד' זאגט ער דאס ניט, אבער ער זאגט וזה של הישמעאלי שעמד אחריו וואס איז געקומען נאך יושע הנוצרי, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח, איז געמאכט נאר מיישר זיין דעם דרך צום מלך המשיח, ולתקן העולם כולו לעבוד את השם ביחד. און מען זאל מתקן זיין די וועלט מען זאל דינען דעם אייבערשטן אינאיינעם, שנאמר אווי שטייט אין פסוק כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, כ'וועל מאכן אז אלע פעלקער וועלן האבן איין שפראך, לקרוא כולם בשם הוויה. ולעבדו שכם אחד. דאס איז א פסוק וואס געפונט זיך אין צפניה, עה, פרק ג', פסוק ט'. איז אויף דעם האט די רבי געארבעט זייער אסאך אז מען זאל פאר די אומות העולם אויכעט מאכן. א וועג אז זיי זאלן רופן בשם השם. יעצט אונזערע בית חבד'ס דארפן אויסרופן פאר די גוים אויך די שבע מצוות בני נח, יעצט ווי קענט איר אויסרופן פאר די גוים ווען איר אליין האלט עס ניט? א בן נח העלפט נישט קיין תשובה און א בן נח עריות איז מיתתו זו כפרתו. איז ווי קען מען אונז זיין די וואס אונז דארף מען משפיע זיין אויפן גוי, וואס פאר אים איז דער אייבישטער נאך מער מחמיר ווי פארן איד, און אונז זאל מיר טון די זאכן אדער לאזן צו מען זאל טון די זאכן מיט פארשידענע תירוצים, און אדער. אזוי ווי א כמה וכמה פון די רבנים זענען ממש משכב זכר'ניקעס. רבותי איר ווילט זיין א משכב זכר'ניק לאזט איבער בית חבד, איר זענט נישט קיין שליח. נישט אויף דעם האט דער רבי געשיקט די שלוחים. און אז ס'דא איינער וואס פירט זיך ניט ווי ס'דארף צו זיין אין שול, זאלט איר רופן די פאליס, נײַן וואן וואן אדער אין אייראפע איינס נול נול אחד אפס אפס אין ארץ ישראל, און דעמאלטס עמער אונז זוכה זיין אז די טעג וועלן ווערן איבערגעדרייט, אז ס'עט ווערן ימי שמחה ורצון, און אונז עמער טאקע שוין זוכה זיין בקרוב ממש, אז אונז עמער גיין קעגן משיח צדקינו בקרוב ממש, אן די אלע. חבלי משיח וואס די גמרא זאגט, ווייל אז מען האלט זיך צוריק פון עריות, איז דאס איז די גרעסטע שמחה ביים בורא כל עולמים, אידן וועלן נישט דארפן דורכגיין די גאנצע חבלי משיח, ס'זאל שוין זיין במהרה בימינו אמן.